דאס איז דער פיפטער שיעור אין הלכות נידה, איך וויל נאך אביסל ממשיך זיין פונעם פערדן שיעור וואס איך האב מסביר געווען אז דער אייבישטער האט געהייסן מען זאל זיך טובל'ען דווקא אין מי גשמים, פארשטייט זיך השקה פון מי גשמים איז פונקט אזוי הלכה למשה מסיני אז ס'איז איין וואסער, אדער אין א קוואל, און ס'דא זייער אסאך וואס זיי פרעגן וואס א חילוק דעי וואסער צו יענע וואסער כ'זייף מיך גוט אפ בין איך זויבער, האב איך מסביר געווען אז ס'דא צוויי זאכן ס'דא צו זיין זויבער, קלין, און ס'דא צו זיין טהור וואס דאס איז ריין, דאס הייסט פיור, דאס קען מען נישט באקומען נאר אין מי הדעת, אזוי ווי כ'האב שוין צוריק געברענגט דעם רמב"ם אז אפילו א פרוי וואס גייט אפער דורך אלע וואסערן אין די וועלט איז טמא ביז זי טובל'ט זיך נישט אדער אין מי גשמים וועמסו אדער אין א קוואל. איך האב דערציילט א מעשה מיט נעמן מיט זיין קרעץ מיט אלישע הנביא, אלישע זאגט אים גיי טובל דיך אין ירדן עט די קרעץ אוועקגיין, די ירדן איז נישט געווען אזוי זויבער ווי די וואסערן וואס נעמן פלעגט זיך באדן אמנה און פרפר, אבער נישט דאס וואסער האט אים געהיילט נאר ווייל ער האט געפאלגט וואס דער נביא האט געזאגט. יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א זאך און דא העט עטס אויך זעהן די נפלאות פון די הייליגע תורה ווי די חז"ל האבן געוויסט אלע מיני סייענס מיט אלע זאכן פון די וועלט האבן זיי געוויסט, און וועסט הערן דא א מורא'דיגע זאך וואס דאס הייסט מי גשמים און וואס דאס הייסט שאובין, ווייל מענטשן וועלן פרעגן א קשיא, איך פארשטיי נישט, לאמיר זאגן אז איך נעם דעם מי גשמים, זאגסט אז דאס האט דער אייבערשטער געזאגט אז דאס איז כשר זיך צו טובל'ען, יעצט טאמער נעם איך עס אין א כלי ווערט עס שאובין, קען מען זיך שוין נישט טובל'ען, ס'איז דאך די זעלבע וואסער, וואס איז יעצט געשען אנדערש? איז וויל איך דיר ברענגען א גמרא, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל וויפיל חכמת אלוקות און געטליכקייט און מדע און סייענס ליגט אין אונזער הייליגע תורה. לויט די גמרא מסכת ראש השנה, דף י"ד עמוד א', זאגט דער הייליגער תנא רבי עקיבא, כ'על עס זאגן מער באריכות באלד, אבער די ווארט וואס רבי עקיבא זאגט, אז מה גורן ויקב, אזוי ווי גורן און יקב מיוחדין זענען ספעציעל פאר זיך, אז וואס אז שגדלים על רוב מים, אז זיי וואקסן אויף רוב רעגנוואסער, אף אויך כל שגדלין על רוב מים, יעדע זאך וואס ס'וואקסט אויף רוב רעגנוואסער, מתעשרין טוט מען מעשרין לשנה שעברה, צום פריעריגן יאר. יצאו, קומט ארויסגענומען פון דעם ירקות, וועדזשטעבלס, נישט גרעין און טרויבן, דאס הייסט גורן און יקב, נאר ירקות, ירקות הייסט וועדזשטעבלס, שגדלים וואס זיי וואקסן על כל מים, זיי וואקסן אויף אלע מינע וואסערן, זאגט רש"י דא מורא'דיגע ווערטער על כל מים אף.

מה שאין כן גורן ויקב, נישט וועדזשטעבלס, נאר גרעין און אזאלעכע תבואות, און אויכעט טרויבן, דאס וואקסט נאר פון נאטירליכע רעגן וואסער נישט פון שאוב, אזוי שטייט דא אין די גמרא, יעצט גיי איך עס אביסל ארום רעדן באריכות מ'זאל פארשטיין די סייענטיפיק פוינט אוו וויו אויכעט, און ממילא העט מען נאכדעם צוקומען. צו די מקווה וואס דאס מעג זיין נאר רעגן וואסער און נישט קיין שאובין אדער קוואל וואסער. יעצט לאמיר אנהייבן די סוגיא אביסל און ארייננעמען אביסל אין מסכת ראש השנה. די ערשטע משנה אין מסכת ראש השנה איז ארבעה ראשי שנים הם. ס'איז דא פיר ראש השנות. יעצט איינס איז אחד בניסן, די ראש השנה למלכים און לרגלים, וואס דאס איז וועל איך נישט אריינגיין.

פאר ירקות וואס מ'האט אנגעפלאנצט פאר ראש השנה גייט צום פריעריגן יאר, און וואס מ'האט אנגעפלאנצט נאך ראש השנה גייט צום נעקסטן יאר. יעצט, אחד בשבט איז ראש השנה לאילן, אדער בית הלל האלט אין פֿופֿצן טאג אין שבט, חמשה עשר בשבט. קומט יעצט אויס אז ס'איז א חילוק צווישן צוויי מיני געוויקסן, איינס הייסט ירקות, דאס הייסט וועדזשטעבלס, די צווייטע הייסט אילן, דאס איז א בוים. יעצט ביי א בוים זאגט די גמרא גיי איך בתר חנטה. יעצט וואס הייסט חנטה? עס ווייזט דאך אויס פונעם ר"ש און די חזון איש איז אזוי מדייק אין מסכת שביעית פרק ז' משנה י ד אז ווען א פירה הייבט אן צו וואקסן האט עס אזאלעכע בלימעלעך וואס דאס קומט פארדעם און די בלימעלעך הייבן אן אראפצופאלן און דעמאלטס זעט מען די נייע פירה וואס איז געוואקסן. עס איז נאך קליין און עס איז הארט. אבער דאס הייסט חנטה. אויף דעם איז דא א גאנצע אריכות אין די גמרא, און דאס איז דף י ד עמוד א', עס איז דא דא צוויי שיטות, איינס איז רבי יוסי הגלילי, און די צווייטע איז רבי עקיבא, יעצט איך וויל דא אריין גיין אין וואס רבי עקיבא זאגט, רבי עקיבא זאגט אז ס'שטייט אין פסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך, דאס איז א פסוק אין דברים קפיטל ט ו פסוק י ג, שטייט אז זאלסטו מאכן סוכות באספך מגרנך ומיקבך, יעצט למעשה דארט רעדט מען ווען מען זאל מאכן סוכות, סוכות מאכט מען ווען מען זאמלט איין דעם גורן, די שייערן, דאס מיינט מען די תבואה, גרעין, אזאלעכע זאכן, און מיקבך מיינט מען מען זאמלט צאם די טרויבן, יעצט די גמרא לערנט ארויס באספך מגרנך ומיקבך אז מען זאל פין דעם אליינס מאכן פין פסולת גורן ויקב זאל מען מאכן די סכך אויכעט, יעצט.

וואָס שגדילין, וואָס זיי וואַקסן? על רוב מים, אויף רוב וואַסערן. דאָס הייסט, די אַלע גרעינס און די אַלע טרויבן וואָס מע מאַכט פֿון דעם ווײַן, זענען ספּעציעל, אַז זיי וואַקסן אויף רוב וואַסערן. רוב וואַסערן מיינט מען אויף מי גשמים. פֿאַר וואָס? ווײַל מע דאַרף זיי נישט נאָך באַוואַסערן און איריגעיטן, ווײַל דער רעגן, וואָס ס'ווערט אַרײַנגעזאַפּט געזאגט, ווען ס'איז די סיזען פונעם עונת הגשמים איז גענוג פאר זיי אז ס'האלט זיך גענוג פייכט ביז צו די צייט ווען זיי ווערן רייף. כ'וועל עס מסביר זיין אביסל מער באריכות. די רעגן, די עונת הגשמים אין ארץ ישראל הייבט זיך אן זיבעצן טאג פון מר חשוון, אזוי ברענגט די גמרא אין מסכת תענית דף ו עמוד א', און ס'ציעט זיך אריין ביזן סוף פון ניסן. יעצט, פונעם זיבעצנטן טאג פון מר חשוון ביז צום סוף חודש איז דא דרייצן טאג. נאכדעם איז דא כסלו, האט דרייסיג טאג, לאמיר זאגן דרייסיג אדער נײַן און צוואַנציק. נאכדעם איז דא טבת, האט נאך דרייסיג טאג. איז כסלו און טבת איז זעכציג טאג, און נאכדעם נאך דרייצן טאג פון זיבעצן טאג אין מר חשוון ביז צום סוף חודש, און נאכדעם פופצן טאג אין שבט. האסטו אַכט און אַכציק טאג, באלד דריי חדשים. יעצט בלייבט איבער נאך פארן עונת הגשמים, פון נאך חמשה עשר בשבט בלייבט איבער פופצן טאג אין שבט, אדר און ניסן איז נאכאמאל דרייסיג און דרייסיג איז זעכציג און פופצן איז פינף און זיבעציג. ווייניג. דעיס איז נאר בערך צוויי און א האלב חדשים, און ביז חמשה עשר בשבט פון די עונת הגשמים איז בערך דריי חדשים. קומט אויס אז ביי פופצן טאג אין שבט, וואס דאס איז ראש השנה לויט די בית הלל, איז שוין רוב פון דעם עונת הגשמים פאריבער. איז במילא וועגן דעם איז פופצן טאג אין שבט איז ראש השנה לאילנות לויט די בית הלל. יעצט קומט אויס פון דעם אז די גמרא האט געוויסט די מציאות אז ס'איז א חילוק צווישן צוויי מיני געוויקסן, ס'איז א חילוק צו ס'איז גרעין, תבואה, אדער טרויבן, די גמרא ברענגט אויך אז זיתים איז אויך די זעלבע, צו מ'רעדט פון ירקות. ממילא האט מען געמאכט אן עקסטערן זמן פון ראש השנה פאר גרעין און טרויבן און זיתים, און א עקסטערע זמן פאר וועדזשטעבעלס.

פארקערט, דאס מיינט מען גרעין און אויכעט וויין און אויכעט זיתים, און זיי וואקסן פון מי גשמים פון רעגן וואסער, ומתעשרים לשנה שעברה, איז ווערט טוט מען זיי מעשר'ן פאר דעם פארגאנגענעם יאר, אף כל שגדלים על רוב מים, אזוי אויך אלע זאכן וואס זיי וואקסן פון רעגן וואסער, מתעשרים לשנה שעברה, איז געהערן צו דעם פריעריגן יאר, יצאו ירקות, נעמט מען ארויס פון דעם אז ס'איז אנדערש ירקות, שגדלים על כל מים, זיי וואקסן אויף אלע וואסערן, אויך אויף שאובין, אז ווען ס'פאלט ביי עונת הגשמים פאלט רעגן און נישט גענוג אז זאלן האבן גענוג וואסער די ירקות זאלן קענען זיך ערהאלטן, נאר וואס מ'מוז צוגעבן איריגעישן, מ'מוז צוגעבן שאובין וואסער ס'זאל וואקסן, יעצט אין דברים, קאפיטל י א, פסוק י, און פסוק י א ווערט געברענגט אזוי, כי הארץ, ווייל דאס לאנד, משה רבינו זאגט אן פאר די אידן, כי הארץ דאס לאנד אשר אתה בא, וואס עטץ קומט שמה דארט לרשתה צו ירשענען, לא כארץ מצרים היא איז נישט אזוי ווי די לאנד מצרים אשר יצאתם משם וואס עטץ זענטץ ארויסגעגאנגען פון דארט, אשר תזרע את זרעך און דו האסט געמוזט אנפלאנצן דיינע זאמען, והשקית און דו האסט עס געמוזט. אנטרינקען ברגלך מיט דיינע פיס כגן הירק. אזוי ווי א גארטן פון וועדזשטעבלס. אז ס'איז נישט געווען גענוג די מי גשמים נאר מ'האט געמוזט צולייגן אייגענע וואסער. האסט געמוזט אנטרינקען מיט די הענט און מיט די פיס. דאס הייסט מיט די אקסל, מ'האט געמוזט שלעפן וואסער. ווייטער די, זאגט ווייטער די פסוק, פסוק י א, והארץ און דאס לאנד אשר אתם עוברים שמה וואס עטץ גייטס אריין דארט לרשתה צו ירשענען, ארץ איז א לאנד הרים. הויעכע בערג, ובקעות און טאלן, למטר השמים, צום רעגן פון הימל, תשתה מים, וועט עטץ טרינקען וואסער. און זעט מען פון דעם א גרויסן חילוק צווישן ירקות, צווישן וועדזשטעבלס, און צווישן גרעין און טרויבן. דאס וועדזשטעבלס וואקסט אויף אלע מיני וואסערן, מען מוז אים געבן שאובין ער זאל קענען וואקסן, ווען נישט עקזיסטירט ער נישט, און גרעין און טרויבן וואקסט נישט.

שדולים ומשקין אותן תמיד כענין שנאמר והשקית ברגלך כגן הירק סתם גן הירק דרכו בהשקאה אזוי זאגט רש י. האבן מיר דא צוויי זאכן וואס אונז פארשטיי מיר קלאר, איינס איז פארוואס איז א חילוק צווישן ירקות און צווישן אילן ווען די ראש השנה איז, ווייל ס'פעלט אויס מער וואסער מ'מוז עס צוגעבן די גאנצע צייט איז ביז מ'נעמט עס נישט אראפ ביי די ירקות וואלטן זיי נישט עקזיסטירט מה שאין כן. ביי תבואה און ביי טרויבן, זיי וואלטן יא עקזיסטירט אפילו מיטן ערשטן רעגן, ממילא איז גייט עס בתר חנטה און זייער ראש השנה איז. אדער ראש חודש שבט אזוי ווי די בית שמאי, אדער חמשה עשר בשבט ווי די בית הלל. שוין, מה שאין כן ביי ירקות, ביי וועדזשטעבלס איז האלט יעדער איינער אז איך גיי בתר לקיטה ווען מען נעמט עס ארויס פון דר'ערד בתר לקיטה. געהערט. שוין, יעצט זעהן מיר אבער נאך א מורא'דיגע זאך, אז די חזל האבן געוואוסט פונקטליך אז שאובין וועט נישט מאכן וואקסן נאר ירקות, נישט ירקות מאכט עס נישט אז ס'זאל וואקסן, איי וועסטו פרעגן, ס'איז די זעלבע רעגן וואסער, ס'רעגנט אראפ פון הימל, ס'מאכט וואקסן די תבואה און ס'מאכט וואקסן טרויבן, פארוואס דארף מען האבן צו דעם מי גשמים, פארוואס וועט נישט העלפן אז מען זאל צולייגן וואסער, שאובין וואסער, ווייל דאס איז די נאטור וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אז ירקות, וועדזשטעבלס, וועט וואקסן אויף אלע וואסערן, און אנדערע זאכן, גרעין און טרויבן, וועלן נישט וואקסן, נאר פון דעם וואס דער אייבערשטער גיבט גערעדט. מי גשמים איז נישט קיין שאובין. יעצט איז אויך דא א גמרא אין מסכת קידושין דף ג עמוד א', שטייט דא אזוי, ס'הייבט זיך אן דף ב' עמוד ב', והא דתנן אתרוג שווה לאילן בג' דרכים, ס'שטייט אז אן אתרוג איז גלייך צו א בוים אין דריי וועגן, און ס'איז גלייך צו א ירק אויף איין וועג. איז די גמרא פרעגט דא א קשיא און ער ענטפערט א תירוץ, אבער איך וויל צוקומען צו אונז וועגן די מי גשמים מיט די מים שאוב, זאגט די גמרא, התם קמשמע לן דדרכא דאתרוג כירק, ס'איז דא זאכן וואס א אתרוג האט א דין ווי א ירק, מה ירק דרכו לגדל על כל מים,

אויך דמתעשרים אחר השנה שעברה, כדאמר בראש השנה דף י"ב עמוד ב', דאזלינן בתר שנה שהביאה שליש בה, ולא אחר לקיטתו און נישט נאכדעם ווען מ'האט עס אראפגענומען, וילפינן לה מקרא און איך לערן עס ארויס אין פסוק, אף כל שגדלים על רוב מים, אויך יעדע זאך וואס ס'וואקסט אויף רוב מים, דהיינו אילנות, מתעשרים לשעבר, איז גייט עס פון. די פאראיאר, ואף על גב דמעשר דידיה דרבנן הוא אסמכתא אקרא האט מען סומך געווען אויפן פסוק יצאו ירקות שגדלים על כל מים מתעשרים לשנה הבאה דאס ווערט גע'מעשר'ט צום נעקסטן יאר דאס הייסט ווען מען נעמט עס אראפ. על כל פנים זעהן מיר דא קלאר אז רש"י זאגט דא נאכאמאל ארויס אין מסכת קידושין דף ג עמוד א' אז די ירק וואקסט. אפילו מיט שאובין און גורן און יקב וואקסט נאר אויף מי גשמים, על רוב מים דאס הייסט גשמים. יעצט צוריק קומען דא צו אונזער זאך. דער אייבישטער זאגט אז מען דארף זיך טובל'ען אין מי גשמים. וועסטו פרעגן א קשיא, נו וואס איז אז כ'וועל עס נעמען מיט א כלי און כ'וועל עס אריינלייגן, דעמאלטס וועט עס זיין שאובין? עט א פרוי נישט ווערן טהור? איי וואס איז די סברה? איך דארף נישט קיין סברה, איך קען דיר ווייזן א מציאות אז ס'איז דא וועדזשטעבעלס וואס וואקסן פון שאובין און ס'מוזן האבן שאובין זאלן וואקסן, און לאידך גיסא גרעין און טרויבן און אליווס עט נישט וואקסן פון שאובין וואסער, סאו במילא. טריי נישט אויס צו פיגערן דעם אייבערשטנ'ס חשבונות, און אזוי ווי דער. מסילת ישרים ברענגט, ס'וועט דיר גארנישט העלפן אז דער אייבערשטער זאגט, כ'האב באשאפן א יצר הרע און כ'האב א תבלין כנגדו די תורה. וועט נישט העלפן קיין שום אנדערע וועג אז מ'זאל אייננעמען דעם יצר הרע נאר דורך תורה. קיין שום וועג וועט נישט ארבעטן, ווייל דער אייבערשטער זאגט, איך האב ביידע באשאפן, און איך זאג דיר אז בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין כנגדו. די זעלבע אויך ווען דער אייבערשטער זאגט, א פרוי גייט נישט ווערן ריין פון איר נדות נאר אז זי זאל זיך טובל'ען אדער אין מי. גשמים, נישט וואס מען האט שואב געווען, אדער אין א מעיין אין א קוואל, סאו מיט אלע דיינע חכמות עסטו נישט אויספיגערן פארוואס, מען קען זעהן די מציאות איז אנדערש, ס'איז דא אסאך מיני וואסערן, ס'איז דא אין חמי טבריה איז דא הייס וואסער, און ס'איז דא ווי ס'איז דא זאלציג וואסער, דאס הייסט ים המלח, וואס איז נישט כשר די טבילה ווייל מען קען זיך נישט טובל'ן, מען קען נישט גיין אונטערן וואסער, און אפילו מיט כח קען מען יא גיין אונטערן וואסער, מוז מען זיך שטארק. צאמקוועטשן די אויגן ס'זאל נישט ציפן מיט אנדערע זאכן וואס איז נישט כשר לטבילה, כ'וועל ברענגען נאך א גאנצע אריכות וועגן דעם. נאכדעם איז דא די אטאם נוצט אויך וואסער ווען מ'מאכט אטאם באמבעס, איז דא א ספעציעלע שווערע וואסער, דאס קען מען נישט באקומען איבעראל, די לענדער וואס האבן אטאם מוזן האבן דעם וואסער. און נאכדעם איז דא הארד וואדער אין ענגלאנד אז מ'קאכט אויף וואסער ווערט שטיינער, בוילער סקעילס, הארד וואדער, ס'האט אסאך מינערלס. מינערעלס. יעדער ים און יעדער טייך האט אנדערע מיני מינערעלס מיט אן אנדערע מאס. יעצט אין אטלאנטיק אושען, איינע פון די מינערעלס איז גאלד. א סייענטיסט פון דייטשלאנד האט געוואלט אמאל מאכן פונעם וואסער גאלד. נאר ער האט עס געקענט מאכן, נאר די דיסטילירן די וואסער האט געקאסט אזויפיל געלט אז ס'האט זיך נישט געלוינט. די גאלד איז געווען דעמאלטס זייער ביליג לגבי וויפיל ס'האט געקאסט. קען זיין היינט וואלט עס יא געלוינט, ווייל ס'איז ארויפגעגאנגען גאלד ביז זייער הויעך. אין די וואסער ליגט אסאך מינערלס, געזונטע זאכן, און ס'איז דא אין וואסערן אלע פארשידענע זאכן, ווען איך טרעף א קוואל, איך וויל וויסן צו ס'איז אן ארטיזשיען וועל, צו ס'איז סתם מי גשמים, טראג איך עס אין א לעברעטאריע, זאגט מיר כמעט אייביג ווי טיף כ'האב געטראפן די וואסער אויך, ווייל לויט וויפיל ס'רייבט אפ פון די שטיינער, לויט אזוי ווי טיף ס'איז און וויפיל ס'רייבט אויף די שטיינער נעמט עס אין זיך אריין די מינערלס. פארט. סא וואסער איז זייער א טיפע סטאדי, און דער חילוק צו ס'איז שאובין צו נישט איז א חילוק צווישן כרת צו נישט, סא טריי דאס נישט אויסצופיגערן פארוואס פארווען, די תירוץ איז ווייל אזוי האט דער אייבישטער געהייסן און נאר אזוי ווערט א פרוי טהור פון איר טומאת נדה. און אזוי ווי ס'איז ליידער דא אסאך פרויען וואס זיי פרעגן פארוואס איז דאס אנדערש ווי דער טוש וואס איך נעם, ס'איז דא ליידער זייער אסאך פרויען וואס זיי גייען נישט אין מקווה, וויל איך מעורר זיין, קינדערלעך, די שטאלץ פון א אידישע טאכטער איז אז זי איז געגאנגען אין מקווה און זי האט וואוילע כשר'ע קינדער, דאס איז די שטאלץ פון א אידישע טאכטער. איך וויל ענק פארציילן א מעשה, איך דערצייל דאך יעדע סוף שיעור א קליינע מעשה, די מעשה גייט אזוי. ס'האט מיך גערופן אמאל א גרויסער גביר אין בארא פארק, ער האט געהאט צוויי הייזער איינס לעבן ס'אנדערע, און ער האט מיך גערופן, ער איז געווען גאר א היימישער אינגערמאן, האט מיך גערופן אז איך זאל מאכן ביי אים אינדערהיים א מקווה, ער בויעט איבער די צוויי הייזער, מאכט איינס, איך זאל אים בויען א מקווה. זאג איך אים, גוט, איך וועל אראפקומען צו אייך, ווייל איך האב א צוואה פון העלמעצער רב איך זאל חס ושלום נישט בויען ביי קיינעם אין שטוב קיין מקווה, ווייל ער האט געבויעט א מקווה ווען ער איז געווען אין קליוולאנד, דער ערשטער דור איז געווען כשר, דער צווייטער דור איז אויך געווען כשר, דער דריטער דור האט אים שוין נישט אריינגעלאזט, זיי האבן געזאגט רבי ס'איז א כשר'ע מקווה וואס דארפסטו קומען יעדעס יאר, וואס דארפסטו עס באקוקן, דער סוף איז געווען מ'איז נכשל געווארן אין יענע מקווה, האט דער העלמעצער אייביג געזאגט זאלסט קיינמאל נישט בויען דארטן ווי. ס'איז דא א באלעבאס און דו קענסט נישט אריינגיין. איך האב געהאט צוויי פעלער טאקע, איינס אין די איסט סייט איז געווען א רעבעצן, זי האט מיר געזאגט אז זי וויל איך זאל איר בויען א מקוה, איך האב געזען מ'האט שוין דארט געבאברעט און ס'איז נישט כשר געווען, האט זי מיר געזאגט אז דער דעברעצינער רב איז געווען דער וואס איז דא געווען, איך האב אפגעקאלט דעברעצינער רב היתכן דו האסט געמאכט אזא ארבעט, זאגט מיר דעברעצינער רב הוא אבוי דא, איך שווער איך בין קיינמאל אין מאנהעטן נישט געווען אויף א מקווה צו באקוקן, האב איך דאך געזען די רעבעצן איז א ליגנער האב איך איר גראד איבערגעלאזט, ס'איז א פרייוועט מענטשן שטוב. ס'האט געהאט א בית מדרש אויכעט אבער ס'איז נישט קיין חילוק. למעשה איז דא דעם אינגערמאן אין בארא פארק בין איך געגאנגען זיך אומקוקן, נישט ווייל כ'האב געוואלט בויען נאר כ'האב געוואלט זעהן וואס גייט דא פאר אז מ'ברויך אין בארא פארק א מקווה, קום איך אריין זיצט די פרוי מיט א אינטש לאנג רויטע נעגל, פרעג איך איר כ'מעג אייך עפעס פרעגן? זאגט זי שאור, איר מאן האט דארט געזעסן זי דארף נישט קיין מורא האבן, בקיצור זאג איך אפשר קענט איר מיר זאגן אין וועלכע מקווה מ'לאזט אייך אראפ? איך זעה דאך אז איר דארפט א מקווה, איר גייט דאך אין מקווה, וועלכע מקווה האט אייך אראפגעלאזט פון די מיט די נעגל? זאגט זי מיר, אין די און די מקווה, איך וויל נישט זאגן יעצט אלע נעמען פון די מקווה'ס, זאג איך, אין יענע מקווה איז דאך די פרוי, די קוקערין קען איך דאך, איך גיי איר שוין אפקאלן, איך קאל איר אפ זאג מיר, דו האסט אראפגעלאזט א פרוי מיט א אינטש לאנגעדיגע נעגל רויט געפארבט? זאגט זי, הרב ראזענבערג, ביי מיר אין מקווה זענען זיי נישט געגאנגען. ס'איז שקר עס איז ליגנט. איך לאז נישט אראפ, נאר אזוי ווי מ'האט אונז געלערנט אז ס'מוז זיין אפגעשניטן די נאגל, אז ווען מ'קלאפט אויפן טיש זאל מען נישט הערן דעם נאגל, דאס ווען מ'קלאפט אויפן מיט די פינגער. עניוועי. זאג איך, ס'איז נישט וויכטיג דעם שיעור, איך האב נאר געוואלט וויסן. זאגט זי מיר, יא, איר ווייסט אז די לעצטע פיר חדשים גיי איך שוין טאקע ערגעץ אנדערש און זי זאגט מיר וואו. זאג איך, איין מינוט, איך קען דאך דארטן די מקווה אידענע, און איך קאל זי אפ. זאג איך איר, זאגט מיר, צו אייך איז געקומען א פרוי מיט לאנגע נעגל און איר האט עס אראפגעלאזט? זאגט זי, חס ושלום, זי איז א ליגנער, ביי מיר איז דאס נישט געווען אזא זאך. זאגט זי, ניין, דו ווייסט, לעצטנס גיי איך שוין, זי האט מיר געזאגט וואו זי גייט. זאג איך פאר דעם מאן, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך האלט זאלסט דיר איינשפארן די צוויי הונדערט טויזענט דאלער פון צו בויען א מקווה, ווייל דיין פרוי גייט נישט צום מקווה, און איך האב גענומען די פעקל מיינע, איך בין געלאפן אזוי שנעל ווי איך האב געקענט, און ער איז מיר נאכגעלאפן דו שייגעץ, און זי האט אנגעהויבן צו שרייען, דער רשע אזוי זאג איך ש ש אקעי נאו פראבלעם, נאכדעם יעדער האט זיך בארואיגט, איך בין אהיים געגאנגען, זיי זענען אויך אהיים געגאנגען, ער איז געבליבן מיט די פרוי, פרעגט ער איר זאג מיר דעם אמת וואו גייסטו טאקע אין וועלכע מקווה? מקווה, האט זי מודה געווען אז שוין פינף יאר וואס זי האט נישט געזען קיין מקווה, זי האט געזען א מקווה צוויי מאל נאך די חתונה, יעצט אז זי בויעט א הויז האט זי געוואלט אז ס'זאל זיין א מקווה, און פארשטייט זיך דאס זאג איך שוין צו אז מיט די מקווה וואלט זי גע'כשר'ט אלע חבר'טעס וואס זיי גייען נישט אין מקווה, עניוועי די אינגערמאן טרעפט מיך צוויי חדשים שפעטער, ער האט מיך נישט געטראפן במקרה ער האט מיך אויפגעזוכט, און ער האט מיר געזאגט איך מוז דיר מורא'דיג דאנקען, כ'האב גע'גט'ט מיין פרוי, כאטשיג די רייכקייט קומט פון איר, ס'איז געווען דער שווער וואס האט אים געגעבן אנצוהייבן ביזנעס. און איך האב מיט איר צוויי קינדער, און איך האב איר איבער געלאזט, איך האב איר געזאגט ווילסט א גט, ווילסט נישט א גט, וואס דו ווילסט, דאס גאנצע געלט, ביידע הייזער, אלעס איז דיין, באט איך וויל דיך ארויס פון מיין לעבן, און אפילו די צוויי קינדער בני נידה קענסטו דיר אויך מיטטראגן, און ער איז מיר געקומען באדאנקען. איך וויל נאכאמאל זאגן פאר יעדן איינעם, דו ווייסט נישט צו דיין פרוי גייט אין די מקווה, די ווייסט נישט צו זי גייט יא, זי קומט אהיים זי פארציילט סיפורי סבתא, שטותים, פונקט אזוי ווי טראכט ביי דיר, פונקט ווי דו קומסט אהיים און דו זאגסט דיין ווייב דו האסט היינט געדאווענט מיט א מנין, און דו דערציילסט דיין ווייב דו האסט געדאווענט אין בית מדרש שבת און דערווייל ביסטו אינדרויסען, דו גייסט אפילו נישט אריין אין שול, דו ווייסט נישט וואסער סדרה ס'גייט, איך זאג אייביג פאר די פרוי, גיי פרעג די מאן, ביידעוועי וואס האט מען געליינט היינט, יו'ל בי שאקט. טו פיסעס, ער וועט דאס אויך נישט וויסן. און די זעלבע אויך זאלסטו געדענקען, זאג איך פארן אינגערמאן, דיין ווייב איז פונקט אזוי עלול נישט צו גיין אין מקווה, אלץ פוילקייט, אלץ אנדערע סיבות וואס ס'איז דא, און זאלסט געדענקען איין זאך, יעדער מענטש איז א חפצא חשודה, דאונט טראסט עניבאדי. כ'האב געהאט אמאל איינער, כ'האב געזאגט מאך א צוואה, א גרויסער מיליאנער, זאגט ער, מיין דארלינג ווייף וויל דו עניטינג איי טעל הער טו, כ'האב נישט קיין מורא, כ'וועל איר אלעס אנזאגן. ווען ער איז נאך געווען פיר יאר פארן טויט האט זיין דארלינג ווייף אים געברענגט יעדן טאג א סייקייטריסט פיר טעג א וואך אן אנדערעם יעדן טאג, נאכדעם האט זי געהייסן זיי זאלן אים אלע אונטערשרייבן אז ער איז טאטעל משוגע און ער האט שוין נישט געקענט אויסגעבן א טשעק פאר זיין אייגענע זאכן, א פעני האט ער שוין נישט געקענט אויסגעבן. ס'איז געווען אלעס קאנפיסקעיטעד ווייל ער איז משוגע. דאונט טראסט יור דארלינג ווייף. און טראכט ביי דיר אליין וויאזוי דו פירסט דיך אויף וועסטו זעהן אז דיין ווייב קען פירן זיך אויף פונקט אזוי ווי דו. ס'איז דא אזויפיל גימיקס אין די אינדעסטרי. און אז א פרוי גייט אין מקווה דארף מען טאקע וויסן איז זי געגאנגען אין מקווה? צו איז דאס נאר א דזשאוק אז זי איז געגאנגען אין מקווה? אין קראקע איז געווען א תקנה ווען דער רמ"א איז געווארן רב אז ווען איינער איז געקומען א פרוי איז געגאנגען פון טבילה אהיים איז דער שמש האט אינדערפרי אים געגריסט מזל טוב מזל טוב דער רמ"א האט עס געזעהן ער איז געווארן רב אין קראקע האט ער געזאגט דאס איז א מנוול'ישע מנהג שטייט א פרוי זאל גיין בצניעות שוין ויהי היום דער ראש הקהל איז געווען אוועק פאר ביזנעס און ער האט נישט געוויסט אז דער רמ"א האט מבטל געווען די תקנה איז אהיים געקומען זיין ווייב איז געגאנגען סופאוזינגלי אין מקווה און ער קומט אריין אין שול און ווארט דעם נעקסטן טאג מען זאל אים ווינטשן מזל. טוב. גייט דער ראָש-הקהל צום שמשׂ און זאָגט, יור פֿײַערט, האָסט מיר נישט געווינטשן מזל-טובֿ. זאָגט ער, כ'האָב פֿאַר צוויי ריזנס נישט געווינטשן, קודם-כּל, ווײַל דער רבֿ האָט עס מבֿטל געווען, דו ביסט געווען אַוט אָוו טאַון פֿאַר ביזנעס, ווייסטו נישט. און צווייטנס, כ'האָב דיר צו זאָגן גרויס נייעס, דײַן פֿרוי איז נישט געווען אין מקווה. איז דער ראָש-הקהל געלאָפֿן גראָד צום רמ"א און פֿאַרציילט. האט דער רמ"א אנגעהויבן נעמען צו כאפן ווי טיף מנהגי ישראל זענען, דאס איז געווען א וועג צו טשעקן צו די פרוי איז געווען אין מקווה, ווייל די מקווה אידענע איז געווען די ווייב פונעם שמש, האט ער געזאגט אויב אזוי איז ארויסגעקומען אזא מכשול דורך מיר גיי איך מיך נעמען שרייבן אלע מנהגי ישראל, וועגן דעם דער רמ"א איז אייביג ביזי א מנהג א מנהג א מנהג. רבותי דער איז נאו טראסט אין דיס אינדעסטרי, ס'איז נאר אויב מען טראסט צו דיין פרוי האט נישט אן אנדערע מאן אין די זייט. ליידער איז דאס א שמועס פון הלכות נידה באט דעטס אזוי זעהט אויס היינט די וועלט. יעצט די מעשה שטייט אין לב העברי, ס'איז אן ערנסטע און אן אמת'ע מעשה שוין פאר פֿיר הונדערט יאר צוריק. על כל פנים, דאס איז דער פיפטער שיעור אין הלכות נידה, און יעצט אן האף איך אנצוהייבן הלכה למעשה'דיגע שיעורים, דאס איז נאר געווען דאס צושטעל.